יוסף אפאטאשו, ווען פוילן איז געפאלן. ארויסגעגעבן דורך ביכער פארלאג ציקא ניו יארק אין נײַנצן דרײַ און פֿערציק. אונטערוועגנס, קאפיטל איינס. דער צוג פאריז-ווארשע האט זיך דערנענטערט קיין בערלין, ס'איז געווען ארום האלבע נאכט. פון אאכן דער דייטשער גרענעץ האבן פענער אין די הונדערטער אין די טויזענטער רויטע פענער מיט שווארצע סוואסטיקעס באגלייט דעם צוג. און אז די נאכט האט גענומען צופאלן, גענומען שלינגען פעלדער, ביימער, פענער, האבן איבער גאנץ דייטשלאנד זיך אנגעהויבן צינדן שטורקאצן און פייערן. נישט ווייט פון בערלין האבן די פייערן אזא פלייץ געטאן אז ס'איז געווארן אויס נאכט. אלץ איז געשטאנען אין פלאמען. וועלדער, פארשטעטלעך, בערלין, אלץ האט אויסגעזונגען די בשורה, דייטשלאנד האט געזיגט! אין די באנען אבער וואו זענען געווען ווייניג אויסלענדער האט זיך די שמחה אינגאנצן נישט געווארפן אין די אויגן. שוין יארן ווי די דייטשן שמועסן נישט אין די באנען מיט קיין אויסלענדער, צווישן זיך אויך נישט. מען זיצט פארדייגעטע אָנגעכמורעטע, װער איבער אַ צײַטונג, װער איבער אַ בוך. קומט אין װאַגאָן אַרײַן אַ נײַער פּאַסאַזשיר, קוקט מען אױף אים, מען באַטאַפּט אים מיט די אױגן, מען באַטראַכט זײַן געפּעק, מען װאַרפֿט פֿון דער זײַט בליקן, װאָסערע צײַטונגען ער לײענט, אין װאָסערע ביכער ער קוקט אַרײַן. מען הערט קײן װאָרט נישט װעגן די געשעענישן. וועגן דעם אז ס'איז נארוואס אויסגעמיטן געווארן א וועלט מלחמה. און ס'דאכט זיך אז די אלע פארדייגעטע פארשוינען זיצן דא אין וואגאן בלויז נאכצוקוקן און נאכצושפירן איינער דעם אנדערן. אין עס וואגאן איז געווען שיטערלעך. כ'האָב זיך צוגעזעצט. אַנטקעגן מיר איז געזעסן אַ יונגער בלאָנדער דײַטש. ער האָט געטרונקען שװאַרצע קאַװע און געלײענט אַ בוך. דער דײַטש האָט מיך דורכגענומען מיט זײַנע קאַלטע שטאָלענע אױגן, אַז ס'איז מיר געװאָרן אומהײמלעך. צי דערפֿאַר, װאָס כ'האָב אים נישט באַגריסט מיטן הײל היטלער? צי דערפאר וואס א איד האט זיך לעבן אים צוגעזעצט, אין די אויגן ביי אים איז געווען אזא רישעס, אז די שטול איז אונטער מיר געווארן הייס, און כ'האב מיט די אויגן גענומען זוכן אן אנדער פלאץ. ס'איז אונטערגעקומען דער קעלנער מיטן באשטעלטן קעז-סענדוויטש מיטן טעפל קאווע. ס'ברויט, האלב שווארץ און טרוקן, איז געווען נעכטיגס צי אייערנעכטיגס. פון דעם צוגעטיילטן שטיקל צוקער איז די קאווע געבליבן ביטער. כ'האב געפרעגט דעם קעלנער צי ער האט נישט קיין פרישער ברויט, צי מען קען נישט קריגן נאך א שטיקל צוקער. וועגן ברויט האט ער מיר גארנישט געענטפערט. וועגן צוקער: ווינטשן זי נאך א פארציע צוקער? ביטע שיין, ביטע! און אז דער קעלנער איז אוועק, האט מיין שכן נישט אויפגעהויבן די אויגן פון בוך, און א זאג געטאן אזוי ווי ער וואלט ארויסגעלייענט די ווערטער, זיך נישט געווענדט צו מיר, אלט ברויט איז שפארעוודיגער, מען עסט עס ווייניגער. כ'בין קריק געגאנגען אין מיין קופע, אין די וואגאנעס וואו די ליכט זענען געווען פארהאנגען האבן די פאסאזשירן געדרעמלט, קעפ פארווארפן, פיס אויסגעצויגן. די באן איז געווען א געפאקטע. צווישן די דורכגענג זענען פאסאזשירן געשטאנען מיט זייער געפעק, נישט געהאט קיין פלאץ צו זיצן. כ'בין אריין אין קופּע און האב זיך געזעצט אויף מיין פלאץ לעבן פענסטער. די פֿינף מיטפארער האבן געדרעמלט. ס'איז געווען טונקל. אין דער וואגאן-סטעליע האט געבלישטשעט א קליין בלוי לעמפל. רעדער האבן מיט א געקלימפער זיך געביסן אין די רעלסן, געשלונגען שטח, פארהילכט ס'געמורמל פון די פאסאזשירן אן פלעצער. די אומצופרידנקייט איז געוואקסן. די טירן פֿון די קופּעס האָבן זיך געהאַלטן אין איין עפֿענען, אין איין פֿאַרמאַכן. אַ געוויקסיקער דײַטש מיט אַ וואַליז אין דער האַנט האָט אַזאַ פּראַל אויפֿגעטאָן די טיר פֿון מײַן קופּע, אַז מײַנע מיטפּאַסאַזשירן האָבן אויפֿגעהערט דרימלען און האָבן זיך גענומען אַרומקוקן. דער דײַטש האָט אַרײַנגעשטעקט דעם קאָפּ און נישט געפֿרעגט, נישט געבעטן, נאָר אויסגערופֿן, ווי אַ מלחמה-רוף, אויב ס'געפינט זיך אין קופע א דייטשער יודע זאל ער אפטרעטן ס'פלאץ אן אריער. קיינער האט אים נישט געענטפערט, מען האט פארווארפן די קעפ און ווייטער געדרעמלט. מיר אבער האט ס'בלוט א שלאג געטון אין די שלייפן, כ'האב ניט געהאט מיט וואס צו אטעמען, די ווענט פון דער קופע האבן זיך מיטאמאל גענומען איינרוקן,

כ'האָב געװאָלט אַ געשריי טאָן, מען זאָל דערהערן אין אַלע הימלען, זײַנען די ליפּן בײַ מיר געװען פֿאַרקװעטשט און צוזאַמענגעדריקט װי מילשטײנער. כ'בין געזעסן אין געהאַקטע צרות און שטאַרק מקנא געװען אונדזערע זײדעס און עלטער-זײדעס, גאַנצע ייִדן. וואס האבן אויפגענומען ס'רשעות פון דער גויאישער וועלט ווי מען נעמט אויף פינסטערע נאטור כוחות, ווי מען נעמט אויף א געוויסער, ווי מען נעמט אויף א וואלקנבראך, צי גאר ווי מען נעמט אויף א משוגענעם הונט. אזא באציאונג האט אוועקגעשטעלט אונדזערע זיידעס מיילן העכער פונעם רשעות, און דאס האט זיי געראטעוועט פון אונטערגאנג. און איך האב זיך געפרעגט, וואס פאר א כח האבן מיר, היינטיגע אידן, אנטקעגנצושטעלן דעם רשעות פון דער וועלט, דעם כח פון רעליגיע, פון סאציאלער גערעכטיגקייט, פון וועלטישקייט, פון אידישקייט? און איך האב זיך געפרעגט, וועמענס אידישקייט? די נביאים'ס? דעם רמבם'ס? רבי יהודה הלוי'ס, צי גאר משה העס'ס, יצחק לייבוש פרצ'ס? די באן האט זיך אפגעשטעלט. געפעק-טרעגער זענען באפאלן די וואגאנעס, געזוכט אויסלענדער, איידל געפרעגט, קיין ווארשע מיין הער? קיין ריגע? קיין קאוונע? כ'האב אפגעאטעמט וואס כ'זעץ זיך איבער אין א פוילישן צוג. דער שלעזישער וואקזאל איין גרויסע אילומינאציע. איינער פון מיינע קופע-שכנים וואס האט מיט מיר פאר די צוועלף שעה פארן קיין ווארט ניט אויסגערעדט, איז אויפן וואקזאל אויסגעוואקסן לעבן מיר. כ'האב אים געפרעגט, איר פארט קיין פוילן? ניין. האָט ער אַ נעם געטאָן מײַן האַנט, װי ער װאָלט זיך געגאַנגען געזעגענען מיט מיר, און האָט פֿאָטערלעך אַ קוק געטאָן אין די אױגן אַרײַן. יודע? ערשט איצט האָב איך זיך אָנגעשטױסן, אַז ס'רעדט מיט מיר אַ דײַטשער ייִד, און איך האָב זיך אַרומגעכאַפּט מיט אים, אים פֿאַרזיכערט אַף שטום-לשון, אז ער האט נישט געמאכט קיין טעות. אידישע פיקחות האט אויפגעלויכטן אין דעם פארכמורעטן דייטשישן פנים. דער ניגון האט פארוואנדלט די דייטשישע ווערטער אין אידישע. ער האט זיך א בויג געטאן צו מיר. איר האט געזען ווי דער רשע האט מיך געזוכט? געזוכט א דייטשן איד? גאט האט חרוב געמאכט נינוה, חרוב געמאכט אשור, ער וועט די רשעים אויך אומברענגען. כ'האב אים נאכגעקוקט ווי ער איילט זיך איבער דער פלאטפארם, שלעפט א שווערע וואליז, לאזט זיך אראפ מיט די שטיגן פון שלעזישן באנהויף. דער דייטשער איד איז מיר געווארן נאענט. ס'איז מיר איינגעפאלן אז דאס גייט ער גאר נישט אהיים, גייט מיט א שליחות. גייט טון א דבר מצוה. מיין געפעק־טרעגער איז אויסגעוואקסן. אט קומט די באן קיין ווארשע. אקטאבער נײַנצן אַכט און דרײַסיק. קאפיטל צוויי. די דריי מיט א האלב מיליאן פוילישע אידן לעבן איבער שווערע צייטן. ווייניג וואס מען רייסט ארויס ביים איד דעם ביסן פון מויל, איז ער אויך נישט זיכער מיטן לעבן. אין ווארשע, צי אויף דער פראווינץ, ווי דער אוונט פאלט צו, גייען נישט אידן אין גאס אריין. דאס האלט שוין אזוי אָן חדשים. און אז מען מוז ערגעץ צוגיין אין אוונט, לאזט מען זיך אין צווייען, אין דרייען, ווי מען וואלט נישט געוואוינט אין דער קולטורעלער ווארשע, נאר ערגעץ אין א העק צווישן גזלנים. די פאשיסטישע פוילן האט זיך פארנומען אויסצוראטן די אידן. וואו מען גייט, אין גאס, אין טראמוויי, אויף די באנען, הערט מען אפענע דיבורים, מען דארף די אידן אויסשעכטן,

כמעט יעדער פאלאק, פון דעם פראפעסאר ביז דעם סטרוזש, זענען ווי איבער נאכט געווארן ביאלאגן, אנטראפאלאגן. אלע זענען באהאוונט אין העכערע און נידעריגע ראסעס. אלע רעדן וועגן בלוטמישונג, וועגן דעם אז דער סלאוו מיטן איד זענען קיין פאר ניט. און אז צוויי שכנים קענען זיך נישט צוזאמען לעבן, מוז איינער אפטרעטן, מוז אוועקגיין. און וואס פאר א פאלאק איז דער איד אז ער האלט אין איין שיקן געלט קיין ארץ ישראל, העלפט זיך בויען אן אייגן פאטערלאנד, און אז אן אנגעזעענער משומד דער פוילישער דיכטער סלאנימסקי, חיים זעליג סלאנימסקי'ס אן אייניקל, האט אנגעוויזן אז בלוטמישונג איז א ברכה פאר פעלקער, פון בלוטמישונג ווערן געבוירן גאונים ווי מיצקעוויטש, ווי סלאוואצקי, ווי שאפען, האט מען אים דערפאר עפנטליך אויסגעפאטשט און צעשלאגן. און דא רעדט זיך נישט וועגן די ארגאניזירטע פיקעטס וואס לאזן ניט אריין קיין קריסטליכן קונה אין א אידיש געשעפט. דער אידישער סוחר רעאגירט שוין כמעט נישט דערויף. ער האט עס אויפגענומען ווי א פינסטערן גזר. אין די ווארשעווער פארק זענען אידן הפקר. באווייזט זיך א איד אין א לאנגע קאפאטע, באפאלט אים א כאפטע צען צוועלף יאריגע שולקינדער רייסן פון אים שטיקער. און אז איך, און אויך אן עלטערער פאלאק זענען צוגעגאנגען צו א פאליציאנט און אים געפרעגט פארוואס ער דערלאזט עס, האט ער אונז געהייסן זיך ווענדן צו א צווייטן פאליציאנט, ווייל ער שטייט אויף דער וואך, טאר נישט אפטרעטן פון זיין פאסטן. און דער היטער פון פוילישן געזעץ האט דערביי צוגעגעבן, ווער הייסט אים דעם קאפאטיאש קומען אין גארטן אריין, ווען ער קאן זיך שפאצירן אויף דער זאמענהאף גאס? א אידישער זשורנאליסט האט מיר דערציילט, אז בשעת ער איז די טעג פארבייגעגאנגען דעם קבר פון פוילישן אומבאקאנטן זעלנער, איז לעבן אים אויסגעוואקסן א פאלאק, די שרעק אז מען קאן דיך באפאלן איז אזוי גרויס, אז דער איד האט אינסטינקטיוו ארויסגעכאפט זיין פאק שליסלן און איז גרייט געווען זיך צו פארטיידיגן. ארויסגעוויזן האט זיך אז ס'האבן אים אפגעשטעלט צוויי לערער א מאן מיט א פרוי וואס קלייבן געלט פאר דער פוילישער פאלקסשול. אי דער איד אי די פאלאקן האבן זיך שטארק פארשעמט. ס'אמת'ע ווירטשאפט אין פוילן. מיט דער נאַכט באַפֿאַלט די וואַרשעווער אידן אַן אימה. פֿון מאָל צו מאָל אַ געלויף איבער די גאַסן. מען פֿאַרהאַקט די טויערן. ס'הערן זיך קולות, באַנומענע קולות, אַז בלוט נעמט גליווערן. מען שלאָגט! מען שלאָגט אידן! מען שלאָגט ענדעקעס! אין אזוינע אוונטן איז די באציאונג צווישן די באלעבאסטעס און די פוילישע דינסטן אן אנגעצויגענע. די באלעבאסטעס באקלאגן זיך אין דער שטיל אז מען האלט א שונא אין שטוב. אין די פרימארגנס ווען אידן באגעגענען זיך אין גאס דערציילט מען זיך נישט געשטויגענע זאכן. יעדע קלייניגקייט צעוואקסט זיך, ווערט געכפלט, מען דערציילט אז דא איז דערהארגעט געווארן איין איד, דארט צוויי, מען רופט אפילו אן נעמען, דערביי גיט מען צו, אין די צייטונגען וועט איר קיין ווארט דערפון נישט געפינען, מען טאר ניט שרייבן, ס'איז פארווערט. אזוי האט עס אנגעהאלטן עטליכע וואכן, און אז ביים אידישן ארבעטער, ביים אידישן טרעגער און פורמאן האט ס'געדולד געפלאצט, האט מען גענומען קריקשלאגן. ס'איז געווען צוויי טעג פאר יום כיפור אין פוילן, דער גרויסער יום טוב פון שטשעטין. ס'האט נישט געהאלפן וואס מה־יפית אידלעך האבן געשריבן אז מען דארף ביי טשעכאסלאוואקיע אפנעמען שטשעטין. מ'האט סיי ווי סיי געזאגט אז די אידן זענען פאררעטער. די פוילישע גרענעצן אילומינירט. וואו א טראט שטורקאצן, ציווילע און מיליטערישע קאפעליעס, קאָן זײַן אַ גרעסערער יום-טובֿ? פּוילן װאַקסט, צעװאַקסט זיך פֿון ים-ברעג צו ים-ברעג. פּוילן איז אַ גן-עדן. יעדער גלח, גאָטס שליח, יעדער איד, אַ יודעש. און יעדער הראַביע איז באַשטימט פֿון גאָט אַלײן צו רעגירן, צו טרעטן איבערן פּױערס רוקן. קאָן זײַן אַ בעסערע שעת-הכּושר װי שלאָגן אידן?

געהאַקט שױבן, געשניטן ייִדישע לײַבער מיט זשילעט-מעסערלעך, געפֿײַערט פּױלנס זיג. ס'האָט זיך זײ אַפֿילו ניט געחלומט, אַז אין אַזאַ הײליקן טאָג װעלן ייִדן זיך אַנטקעגן שטעלן. און מיט אַ מאָל האָבן פֿון פֿאַרשײדענע הײף זיך גענומען אַרױסשיטן ייִדישע אַרבעטער, ייִדישע טרעגערס, ייִדישע פֿורמאַנעס. מען איז געגאַנגען אָרגאַניזירט צו פֿופֿציק אין אַ גרופּע. אידן האבן זיך נישט פארטיידיגט, נאר אטאקירט, באפאלן דעם שונא מיט באנומענע קולות, אים געטריבן, געיאגט אין די הייף אריין. מען האט זיך געשלאגן מיט אייזערנע הענטשקעס, מיט מעסערס, מיט אייזערנע שטעקנס. און אז דער איבערגעשראקענער שונא איז געקומען צו זיך, איז עס געווארן א געשלעג אויף טויט און אויף לעבן. מען האט געדארפט טרייבן דעם שונא פון איין הויף אין צווייטן אריין, זיך שלאגן פאר יעדן שטיקל גאס, און אז מען האט שוין געהאט אנגעציילט צוועלף צעשניטענע פאלאקן און אכט צעשניטענע אידן, ערשט דעמאלט האבן זיך גענומען באווייזן פאליציאנטן. מען האט ארעסטירט נישט די אנפאלער, נאר די באפאלענע אידן. מען האט אויך ארעסטירט דעם פארזיצער און דעם סעקרעטאר פון דעם באקליידפאריין. דער פאליציי איז געגאנגען אין לעבן אויסצוגעפינען ווער ס'האט ארגאניזירט דעם ווידערשטאנד. דאס אנטקעגנשטעלן זיך האט געהאלפן. צומארגנס ערב יום כיפור האט מען פארגרעסערט אויף די אידישע גאסן די פאליציי פאטרולן. אין אלע ווארשעווער צייטונגען איז קיין ווארט ניט געווען וועגן דעם געשלעג. אין ווארשע פרייט מען זיך נאך מיט דעם זיג איבער טשעכיע, מיט שטשעטין. אין פוילן איז א גן עדן. און ביי די אלע נגישות, ביי די אלע רגיפות, האט דער פוילישער איד נאך אסאך לעבן אין זיך. מען רייסט ביי אים דעם ביסן פון מויל און מען איז געצוואונגען צו פירן מיט אים מסחר. מען איז נישט זיכער דורכצוגיין קיין גאס און מען בויט אידישע און העברעאישע פאלקשולן, מען בויט גימנאזיעס און ישיבות, און צו כל נדרי זיינען די שולן, די בתי מדרשים און חסידים שטיבלעך געווען איבערגעפאקט. איך בין אוועק מיט א גרופע יונגע שרייבערס צו די בראצלעווער חסידים וואס זייער שטיבל איז אויף נאוואליפיע אַכט און צוואַנציק. דאס שטיבל איז געווען איבערגעפאקט, מען איז געשטאנען אויף די טרעפ אין פאדערהויז אויפן הויף, דא דאווענט מען גאר נישט בציבור, איינער זאגט, איינער קרעכצט און וויינט און ביי א דריטן זינגען אלע ביינער. איבערן עמוד הענגט אן אויפשריפט מיט גרויסע געכתיבהטע אותיות, געוואלד, אידן, זייט זיך נישט מייאש! און אונטער די יידישע אותיות אין העברעאיש אין שום ייאוש בעולם כלל, און אינמיטן דאוונען די פלייצעס געבויגן די טליתים איבער די קעפ האט זיך א איד צעשריען געוואלד אידן זייט זיך נישט מייאש און די גאנצע עדן עדה האט זיך צעשריען געוואלד אידן זייט זיך ניט מייאש. ווארשע, מוצאי יום כיפור נײַנצן אַכט און דרײַסיק. ס'איז נאוועמבער האט ס'פויערן פאלק שוין גענומען ברענגען אין דער פעפלעווקער וואסער מיל אריין ווער א קארעץ ווייץ, ווער א האלבן, ווער א פערטל. דאס האט מען זיך געוואלט באצייטנס פארזארגן מיט מעל אויף די חגאות. די מיל האט נישט גערוהט בייטאג ביינאכט, ס'וואסער איז געפאלן אויפן ראד וואס איז שוין געווען באדעקט מיט אייז, געפאלן מיט א רויש, כאטש ארום און ארום איז געווען שטיל, די שטילקייט ארום א מיל ווען די לופט איז פול מיטן אפהילך פון ווייטע דונערן. ס'איז געווען א קאלטער עסיקער פארנאכט. דער מילנער, משה בידגאָשטש, איז שױן געשטאַנען אין דעם האַלבן שעפּסענעם פּעלצל, אין דעם פֿאַרגעלטן באַראַנקאָװענעם היטל, ער האָט זיך שױן געקליבן אין שטוב אַרײַן, װאָס איז געשטאַנען אַ הונדערט אײלן פֿון דער מיל. דער מילנער האָט בלױז געװאַרט אױפֿן זון זײַנעם, אױפֿן נײַנצן יאָריקן הערשל, װאָס האָט געאַרבעט אין דער מיל בײַנאַכט. און װי די מיל האָט נישט גערוט, אַזױ האָט דער מילנער נישט גערוט. דאָ האָט ער געשאָטן מעל אין זעק, דאָ האָט ער לײַכט געהױבן זעק-תּבֿואה, געזען זאָל זײַן אַ גאַנצע נאַכט װאָס צו מאָלן. די טיר האָט זיך געעפֿנט. אַפֿריִער איז אַרײַן אַ װײַסער װאָלקן. נאָכן װאָלקן, הערשל. טאַטע, זון, בײדע הױך און ברײט. הערשל האָט אױסגעזען עלטער װי זײַנע נײַנצן יאָר. דער פֿאָטער, משה ביטקאָש, אַ סך ייִנגער ווי זײַנע פֿערציק יאָר. הערשל האָט זיך אַ בייג געטאָן צום פֿאָטער. הערסט גאָר נישט ווי מען שיסט? שוין ווידער? ווי די נאַכט איז צוגעפֿאַלן, טאַטע, האָט מען גענומען אַריבערשיסן פֿון דער דײַטשישער גרענעץ און מע הערט נישט אויף. טאטע זון האבן געוואוסט אז דאס שווארצן דייטשע אידן די גרעניץ פירן מיט זיך ווער אביסל געלט ווער אביסל צירינג וואס מען האט ארויסגעראטעוועט פון דער שריפה אנדערע וואס אנטלויפן פון קאנצענטראציע לאגער קומען אריבער אין איין העמד דער גאנצער מהלך איז א קנאפע וויארסט ס'איז א צען העכסטנס צוועלף מינוט גאנג און דא וואלגערן זיך מענטשן א מסלעס צוויי און דריי. מען ליגט אין ליידיגע קארטאפל גריבער, מען ליגט אין די זומפן צווישן די רערשטעקלעך ווי ווילדע חזירים, און ווי ס'פאלט צו די נאכט נעמט מען זיך גנב'נען פון די גריבער אין די זומפן, פון די זומפן צום לויפנדיגן וואסער וואס פאלט אריין אין דער ווייסל. און דער שׂונא דער דײַטש טשאַטעװעט, װי דאָס װאָלטן נישט געװען קײן מענטשן, נאָר אַ געיעג אױף װילדע חזירים. דער מילנער האָט פֿאַרגעסן, אַז ס'װײַב װאַרט אױף אים מיט װעטשערע. ער האָט זיך אַ בײג געטאָן צום זון און נאָך שטילער גערעדט. אנטעק וועט בלייבן אין דער מיל און מיר ביידע וועלן צוגיין. אין איין כאלעווע האט דער מילנער אריינגערוקט א פלאטשיגע מאמע בראנפן, אין דער צווייטער א רעוואלווער. טאטע זון זענען ארויס פון דער מיל. א קאלטער פייכטער ווינט האט געבלאזן פון דער ווייסל, געבלאזן פון דעם לויפנדיגן וואסער וואו די מיל איז געשטאנען. פלאכטעס וואסער האבן זיך געהויבן, זענען געפאלן איבערן ראד מיט א שוים

הונגעריקע קרויען האָבן זיך געטראָגן פֿון בוים צו בוים מיט אַ קראַקערײַ. טאַטע-זון זײַנען אַריבער די גרעבלע, וווּ ס'לויפֿנדיקע וואַסער איז געווען אַזוי פֿלאַך, אַז ס'האָט נישט דערגרייכט די קני. דאָרט זײַנען זיי געבליבן שטיין. זיי האָבן געוואָלט דורכרײַסן די געדיכטע פֿינצטערניש, וואָס איז געשטאַנען עטלעכע טריט פֿון זיי, געשטאַנען ווי אַ וואַנט. ביידע האָבן אָנגעשפּיצט די אויערן, קולות, קולות, קולות, און צווישן די קולות א ווייט שיסעריי, א געפלעסק, שטיקלעך געיאמער. טאטע זון האבן פארגעסן אז די דייטשע אידן זענען מגולחים, זענען קילבאסניקעס, אז זייער שוועל איז טרייף, אז זיי זענען די ערשטע אפצולאכן פון א פוילישן איד מיט א בארד. טאטע זון, פון דורות דורות אידן, וואס האבן דריי מאל א טאג געדאווענט האבן איצט קיין תרעומות נישט געהאט צו די דייטשישע אידן, זיי האבן גענוי נישט געוואוסט וואס איז א דבר מצוה, וואס איז פדיון שבויים, וואס איז פיקוח נפש, וואס זיי האבן יא געוואוסט איז אז מען יאגט אידן, מען נעמט ביי זיי אלץ צו, מען טרייבט זיי איבער דער גרעניץ, דארף מען זיך מוסר נפש זיין פאר די געיאגטע. און דאס האט משה מילנער געטאן. צענדליגער דייטשישע אידן האט ער אויסבאהאלטן ביי זיך אין דער מיל. נישט בלויז האבן זיי ביי מילנער געגעסן און געשלאפן, מען האט זיי אויך דא איבערגעטאן, מ'האט פאר זיי געקראגן ביים וויט פאספארטן און מ'האט זיי אריבערגעפעקלט צו דער רומענישער גרעניץ. האט די דייטשישע גרעניץ וואך געשאסן, איז געווען זיכער אז די וואך יאגט זיך נאך אידן, וויל ביי זיי אראפציען ס'לעצטע העמד פון לייב. טאטע, זון, געוויקסיגע מיט עטוואס געבויגענע קעפ, זענען געשטאנען הינטער ביימער, געשטאנען מיט האלב פארמאכטע אויגן און מיט אנגעשפיצטע אויערן, און אז ס'איז אזוי פארביי א לענגערע צייט, האט מען מיטאמאל דערהערט ווי א קינד וויינט. דער מילנער מיטן זון האבן זיך א שאר געטאן צום וואסער. ס'געוויין האט אויפגעהערט. ווידער זיך אנגעהייבן, ווי מ'וואלט דעם קינד געוואלט פארשטאפן ס'מויל. אויפצוכאפן טריט איז געווען אוממעגליך, ווייל ס'וואסער האט געשוואונקען דעם ברעג מיט א פליעסקעריי, פארשוואונקען די טריט. הערשל האָט אַרײַנגערוימט דעם פֿאָטער. זיי שנײַדן ס'וואַסער, צוויי, פֿיר, זעקס פּאָר שוין. אָט איז די פֿרוי מיטן קינד, אָט איז נאָך איינע מיט אַ קינד. לויף, הערשל, זאָג דער מאַמען, זאָל זײַן גרייט הייסע קאַווע. און אַז הערשל האָט אָפּגעצויגן, איז משה מילנער אַנטקעגן געגאַנגען דער פּאַרטיע. ער האָט זי געוואָלט באַרוהיקן, אַז זיי זיינען אין זיכערע הענט, אין אידישע הענט. ער האָט זיך אַ שטעל געטאָן אויפן ברעג, אין זיין גאַנצער הייך, אַ צונעם געטאָן די הענט מיט אַזאַ ציטער, ווי די הענט וואָלטן געהאַט צו זאָגן, ברוכים הבאים! די איבערגעשראקענע פלייטים זענען געבליבן שטיין אין וואסער, זיך גע'ישב'ט גיין צי נישט גיין. אז ס'קינד האט זיך צעוויינט, און נאכן קינד די מוטער, האט דער מילנער זיך שוין צעשריען, האט נישט קיין מורא, האט נישט מורא, איר זייט צווישן אידן. ס'איז געווארן א פליעסקעריי, איינציגווייז זענען די אנטלאפענע ארויס פון וואסער. אַרױס אָן כּוחות. דער מילנער האָט אין אײן האַנט געהאַלטן ס'װײנענדיקע קינד, מיט דער צװײטער האַנט האָט ער אַ הײב געטאָן דעם קינדס מוטער, װי מען הײבט אױף אַ זאַק מעל, און ער האָט זיך געלאָזט צום װעלדל. קומט, אידן! בײַם מילנער אין קיך האָט געפֿלאַקערט דער אױװן. אין די פֿײַערקעס. טעפּ קאַװע, טעפּ גריץ. דעם מילנערס װײַב האָט גערוקט, געריסן זעק, געמאַכט אָניטשעס ס'זאָל זײַן מיט װאָס אַרומצװיקלען די נאַסע פֿיס. אױפֿן געגרײטן טיש, ברױט, פּוטער, קעז, אַ פֿלאַש בראַנפֿן. דער ערשטער איז אַרײַן משה מילנער מיטן קינד אױף דער האַנט. ער איז געווען אויפגערוימט ווי א דארפסאיד, א מחותן וואס האט ביי זיך א שמחה. ער האט ברייט אויפגעפראלט די טיר און א זאג געטאן צום ווייב, מיר האבן געסט, אסתר רבקה. אנגעלייגטע געסט, איז די מילנערקע אנטקעגנגעגאנגען די פלייטים. און די פּליטים, אָפּגעריסענע, פּיטש-נאַסע, האָבן זיי זיך צעזעצט אַרום דעם פֿלאַמיקן אויוון. מע האָט געשלעפּט די צעווייקטע שיך פֿון די אָנגעדראָלעוועטע פֿיס, מע האָט זיך געלאָבט מיט דער הייסער קאַווע, מע האָט זיך געטרייסט, אַז ס'איז נאָך דאָ אַ גאָט אויף דער וועלט. דער מילנער, זיין ווייב, זייער זון, זענען געזעסן צווישן די פלייטים. זיי האבן זיך איינגעהערט ווי דער עולם איז פארשווארצט געווארן, ווי דער עולם איז אויסגעריסן געווארן, ווי דאס וואלטן זיי נישט געקומען פון שכנישן דייטשלאנד א קנאפע וויארסט גאנג, נאר פון ערגעץ ווייט, גאנץ ווייט, א צווייטע יציאת מצרים. נײַנצן אַכט און דרײַסיק. אין אַ שלעפּצוג. ס'האָט גענומען טאָגן, ווען דער קוטנער רב איז אַראָפּ פֿון דער באַנק וואו ער האט אפגעדרימלט א נאכט אין א געפאקטן וואגאן פון דריטן קלאס. דאס איז ער געפארן מיט א שלעפצוג פון ווארשע אהיים. דער רב, א הויכער, עטוואס א געבויגענער, האט זיך א שטעל געטאן, זיך אויסגעגלייכט און אפגעזיפצט. ווידער איבערגעקומען א נאכט. ער האט שוין געוואלט זיין קריק אין קוטנע, אין ווארשע איז דאך גאר א גיהנום, מיט דער נאכט איז דער איד ניט זיכער מיטן לעבן, ס'באפאלט אן אימה, יעדע וויילע א געלויף איבער די גאסן, מען פארהאקט די טויערן, ס'הערן זיך באנומענע קולות, מען שלאגט, מען שלאגט אידן, לאזט אייך ניט, שלאגט צוריק! דעם רבֿס אױסגעגלײַכטע פּלײצעס האָבן זיך קריק אַ בײג געטאָן. בלױז דער קאָפּ מיטן רבנישן קאַפּעלוש האָבן זיך געריסן פֿון די אַקסלען, און אינעם דאַרן באַװאַקסענעם פּנים איז געװען עקשנות און טרױער. דער קוטנער רבֿ האָט אָפּגעפֿרעגט זײַנע אײגענע תּרעומות. און אַז קלעפּ איז װאָס? און אז הונגער איז וואס? און אז ביטערע גזירות איז וואס? מען דארף ווערן הארט ווי א שטיין, און אז מען שלאגט דעם שטיין גיט ער וואסער. דער רב איז צוגעגאנגען צום פענסטער, ער האט א וויש געטאן ביידע הענט אין די פארלאפענע שויבן, הינטער די פענסטער האבן זיך געשארט פלאכע נאקעטע פעלדער, דא א כאטקע, דאָרט אַ כאַטקע. גרויסע שטיקער וואָלקן האָבן זיך געקנוילט אין די טאָלן. צווישן די צעבלעטערטע הויפּטלעך קרויט האָבן זיך שוין געגראָבן באָרוועסע פּויערטעס. דער שלעפּצוג האָט זיך געטרייסלט. איבערגעוועקט, דאָ אַ פּאַסאַזשיר, דאָרט אַ פּאַסאַזשיר, וואָס האָבן באַלד ווידער איינגעדרימלט מיט אַ שווער געמיט, מיט אַ קרעכץ. דער רב איז אריין אין קארידאר וואס איז געווען איבערגעפאקט מיט אידן, מען איז געשטאנען ווער מיט א וואליז, ווער מיט א קאשיקל, ווער מיט א פעקל, טייל האבן זיך דערציילט מעשות, טייל האבן זיך געוויצלט, אנדערע האבן געלייענט צייטונגען. א געפוצט מענטשל איז אנגעלאפן מיט רוגזה, מיר אידן שטייען זיך אויף די פיס, און דארט זיצט א פאלאק איינער אליין אין א גאנצע קופע! טאַקע, װאָס שטײען מיר אין קאָרידאָר, האָט זיך אַ צװײטער אָנגערופֿן, קומט, מיר װעלן אַרײַן און מיר װעלן פֿאַרנעמען די פּלעצער. ס'האָט זיך אַרױסגערוקט אַן עלטערער ייִד מיט אַ קלוגער גרױער באָרד און נאָך קלוגערע אױגן. דער אָרל לאָזט דאָך ניט אַרײַן, ער האָט זיך אָפּגעשלאָסן, פֿאַרפֿירן מיט אים אַ חתונה? ס'לױנט נישט! אָסער צי ס'לױנט, אין אַ האַלבער שעה אַרום זײַנען מיר אין קוטנע. און איך האלט אז מען דארף אזא כן צבאות יא אנלערנען, האט ס'געפוצטע מענטשל גערעדט זיינס, מיר האבן באצאלט, מיר האבן בילעטן, קומט אונז פלעצער. דאס געפוצטע מענטשל האט אנגעקלאפט אין קופע, ער האט גענומען רעדן פראנצויזיש, זיך געבייזערט, געפילדערט מען זאל גלייך עפענען די טיר, דער פאלאק האט זיך דערשראקן און געעפנט. די אידן זענען אריין אין קופע. אויף די פענימער א חוזק שמייכל, א טיפער ביטול וואס האט געהאט צו זאגן, מיר וועלן דאס רשעות אויך בייקומען. דער צוג האט זיך געשלעפט. די פאסאזשירן האבן זיך געוויגט. דער קאנדוקטאר האט פארדרייט ס'עלעקטרישע לעמפל. אין קאלטן וואגאן איז געווארן נאך פינסטערער. דער קוטנער רב האט זיך געכאפט אז ביים צווייטן פענסטער שטייט א יונגער גלח אין א שווארצער קאפאטע. ביידע האבן זיך א רגע אנגעקוקט און גלייכצייטיג אוועקגעדרייט די פענימער. צוויי פאלאקן האבן גערעדט אויפן קול, איינער האט א זאג געטאן, וואו מען קערט זיך זיינען פאראן אידן. אַן אומגליק פֿאַר פּױלן, אַן אומגליק, האָט דער צװײטער אונטערגעכאַפּט, װוּ מען גײט, װוּ מען שטײט, אומעטום אידן, װי זײ װאָלטן נישט געװען פֿופֿצן פּראָצענט, נאָר הונדערט און פֿופֿציק! פֿון אַ װײַטער קופּע האָט זיך דערהערט אַ געשרײ. דאָ און דאָרט האָט זיך אַ הײב געטאָן אַ פּאַסאַזשיר, אין דעם כּמעט-פֿינצטערן װאַגאָן האָבן זיך געהױבן שאָטנס, זיך געשאַרט איבער די װענט. דאָס געשרײ איז געװאָרן שפּיציקער. נענטער, ס'האָט זיך געקײַקלט אין דעם קילן פֿאַרטאָג מיט אַן אימה, נעמט אים, חבֿרה! װאַרפֿט אים אַרױס פֿון װאַגאָן! מיר װעלן זיך מיט זײ אָפּרעכענען מיט די זשידקעס! דער קוטנער רבֿ האָט זיך געקװענקלט, זאָל ער זיך װענדן צום גלח, צי נײן? דער גלח וואס האט אריינגעקוקט אין א צעעפנט טעסטאמענטל האט זיך קיין ריר ניט געטאן. ער איז געשטאנען מיט די פלייצעס צום עולם און מיטן פנים צום פענסטער, ווי די געשרייען וואלטן ניט דערגאנגען צו אים. א צעפאטלטער פארשוין, ענליך אויף א קיילער ווען ער כאפט אריין אן איבעריג גלעזל בראנפן, איז מיטאמאל אריינגעפאלן אין וואגאן. דער ראק צעקנעפלט, ס'וועסטל צעקנעפלט, די ארבל פארשארצט. די קאַלטע גרינע אויגן, פּעך און שוועבל האָבן גענישטערט איבערן וואַגאָן. וואו אַ קער, אידן, אידן, אידן, אַזוי פיל אידן! אַ חיהשע פרייד האָט זיך אַ גוס געטאָן פון די פיס אין די הענט אַריין. אָט איז אַ אידישע קאַפּאָטע, אַ שוואַרצע קאַפּאָטע! די גרינע אויגן האָבן זיך אַ צונד געטאָן. הענט, פיס, אַ צי געטאָן. דער פּאַרשוין האָט אויפֿגעהויבן אַ האַנט ווי אַ שטאַבע און זי אַראָפּגעלאָזט איבער דער קאַפּאָטע מיט אַזאַ גבֿורה און מיט אַזאַ אימפּעט, אַז דער געשלאָגענער האָט זיך ניט געהאַלטן אויף די פֿיס. ער איז געפֿאַלן און האָט זיך גלײַך קריק אויפֿגעשטעלט. אַ ייִד האָט אים אונטערגעטראָגן דאָס טעסטאַמענטל, וואָס האָט זיך אַוועקגעקײַקלט אונטער אַ באַנק. אין װאַגאָן איז געװאָרן אומהײמלעך שטיל. דער צעפֿלאַמטער שלעגער איז איצט געשטאַנען אַ בלײכער, װי מע װאָלט בײַ אים דעם לעצטן טראָפּן בלוט אָפּגעצאַפּט. אַזױ זעט אױס אַ מענטש, װען ער קומט אָפּ פֿון דער פֿאַליקע, שאַרט מיט די אױסגעלאָשענע אױגן אַרום זיך און זעט, דאַכט זיך, קײנעם ניט. דאָס האָט אָנגעהאַלטן אַ רגע, צװײ. די אויפגעהעצטע פאלאקן האבן ווי פארגעסן אן די אידן, זיי האבן זיך גענומען בונטעווען אויפן שלעגער. אזא חם! אזא הינטישער זון! מען דארף אים אנלערנען, וועט ער וויסן ווי צו ווארפן זיך אויף א גלח. ערשט איצט האט דער גלח זיך אראפגעלאזט אויף די קני און זיך א צי געטאן צום גלח'ס פיס. לאז דער פאן פראבאש מיר מוחל זיין, כ'בין געווען זיכער אז כ'הייב אויף די האנט אויף א איד, און דא אזא שטראף פון גאט, לאז דער פאן פראבאש מיר מוחל זיין. און אז א איד איז וואס? האט דער גלח א הייב געטאן די האנט וואו ס'טעסטאמענטל איז געלעגן. ווער האט דיר געזאגט אז א איד מעג מען יא שלאגן? וואס הייסט דו שלאגסט? דער קוטנער רב וואס איז געשטאנען די גאנצע צייט האט קיין אויג נישט אראפגעלאזט, ניט פון שלעגער און נישט פון דעם געשלאגענעם גלח, האט זיך איצט ארויסגערוקט און א זאג געטאן. און אז פאַן יעזוס אליין וואלט דא געווען אין וואגאן, וואלט ער אים נישט געשלאגן? אַלעמענס אויגן האָבן זיך אַ קער געטאָן צום רבֿ. די ווענט פֿון וואַגאָן האָבן זיך מיט אַ מאָל גענומען אײַנרוקן. די אויערן, וואַכע, האָבן אויפֿגעכאַפּט יעדן שאָרך, יעדן קלאַנג, וואָס האָט זיך געטראָגן פֿון די ווײַטערדיקע וואַגאָנען. אַלע האָבן געזען, ווי דער שלעגער מיט אויסגעלאָשענע אויגן, מיט שלאַבערדיקע הענט האָט זיך אַרויסגעשאַרט פֿון וואַגאָן. מען האט אפגעאטעמט און דער המון האט ווי פארגעסן אן די אידן. דער שלעפצוג האט זיך אפגעשטעלט. די קאנדוקטארן האבן צועפענט די טירן פון די וואגאנען, קוטנע! קוטנע! עס איז געווארן א געשטופ, א געלויף, יעדער האט געכאפט זיין פעקל, מען איז ארויס פון וואגאן, מען איז פארשוואונדן אין דעם גרויען פרימארגן. דער גלח און דער רב זענען געווען פון די לעצטע ארויסצוגיין. דער גלח האט זיך געזעגנט מיט'ן רב, אים געדריקט די האנט און שטיל געזאגט, דער ראבין איז גערעכט. אזא פארשוין וואלט דעם פאן יעזוס אליין אנגעבראכן די ביינער. אין א שטעטל. די שמאלע גאסן זיינען נישט געווען דורכצוגיין. וואו א קער, וועגענער תבואה, וועגענער קארטאפל, וועגענער אויבסט און גרינסן. די וועגענער, די בריטשקעס האבן זיך געצויגן ביז הינטער דער שטאט. דא זיינען פון די ארומיגע דערפער אנגעפארן און אנגעקומען אויפן שטעטלדיגן יריד מחנות פויערים, סטאדעס בהמות, פערד, חזירים. אינמיטן מאַרק אַרום דעם קאָשטשעל זײַנען געזעסן פּויערטעס, טייל איבער אָסלעס פּוטער געוויקלט אין קרויטבלעטער, איבער קוישן אייער, איבער שטיקער לײַוונט. אַנדערע, איבער קוישן הינער, קוישן קאַטשקעס, קוישן גענדז. אין די רינשטאָקעס האָבן בלינדע בעטלער באַגלייט זייערע צעצויגענע לידער, ווער מיט אַ באַנדורע, ווער מיט אַ פֿידל, ווער מיט אַ האַרמאָניע. אַן אמתער יריד. און דאך נישט קיין יריד, ווייל ביי דעם געפילדער, ביי דער גאנצער גראטשקע, זיינען די גאסן וואס האבן געפירט אין מארק אריין, און דער עיקר דער מארק, אלץ איז געווען טויט. און פון דערווייטנס האט עס אויסגעזען ווי דער שטעטל וואלט געווען באלאגערט פון א האלב ווילדן שונא, וואס איז מיטאמאל אנגעפאלן מיט זיין האב און גוטס, האט פארשטעלט אלע וועגן און זיך אריינגעריסן אין שטאט אריין. און דער שטעטל? דער שטעטל איז געווען ווי אויסגעשטאָרבן. ס'זיינען נישט געווען צו זען קיין פאַרשמייעטע מעקלערס, קיין תבואה-סוחרים, קיין אָקסן און פערד-הענדלער, קיין קונים. און אַז ס'האָט זיך באַוויזן אַ איד אין מאַרק, איז מיט אַ שטרוי אין מויל, ווי אין שטעטל וואָלט ניט געווען קיין יריד, נאָר אַ חגא. און אין אַ חגא האָט אַ איד צייט. שטייט ער אין עק מאַרק, קײַט אַ שטרױ, קײַט ס'אײגענע בערדל, קוקט, דאַכט זיך, אַריבער די שפּיצן פֿון קאָשטשעל, און דער מוח רוט נישט בײַ אים. מלחמה איז מלחמה. קומט אונטער נאָך אַ ייִד און נאָך אַ ייִד, שטײען זײ אין דרײַען, אַן אָקסן-הענדלער, אַ שוסטער און אַ תּבואה-סוחר. מען רעדט כּמעט נישט. אַ וואָרט, אַ האַלב וואָרט, אַן עפֿן אַ האַנט, אַ קוועטש מיט אַן אויג, די דאַשקעס אָן אַ זײַט. מלחמה איז מלחמה. דערמיט האָט מען געמיינט צו זאָגן, אז די ענדעקעס האבן טאקע אראפגעבראכט אין שטעטל אריין באצאלטע פיקעטס, שטייען די פיקעטס ארום די אידישע קראמען, זעהן אז קיין איין קריסט זאל ניט אריבערטרעטן א אידישע שוועל. אידן וואס האבן זיך געריכט אויף דער צרה, געוואוסט אז דאס איז א מלחמה אויף טויט און אויף לעבן, האבן געמאכט יד אחת. נישט קויפן ביים פויער, נישט קויפן ביים שררה, נישט באטייליגן זיך אין יריד. די הינטישע זין די היצלעס פיקעטן, וועלן אידן סטרייקן. זיינען טאנדעטניקעס, קירשנערס, שוסטערס נישט ארויס מיט זייערע געשטעלן אין מארק אריין. זענען אידן נישט ארויס אין מארק אריין מיט ברויט און זעמל, סטראגאנעס, מיט צוקער געבעק, מיט פאדעשווע לעדער, מיט סאדע וואסער? האט דאס ליידיגע שטיק מארק ארום די ניין געוועלבער אויסגעזען ווי א פליך, ווי א פארשאלטענער אויסשיט. די שניט סוחרים, די מעל שענקערס, די קרעמער פון די ניין געוועלבער זענען נישט געשטאנען אין די טירן, נישט גערופן קיין קונים, מען איז געזעסן הינטער די צאל בענק, אפילו נישט געווארט זאל פארבלאנדזשען א פויער, א פויערטע, ווי ס'וואלט נישט געווען קיין יאריד נאר א תשעה באב. און אז א געוועלבניק האט נישט ווילנדיג זיך א רוק געטאן צו דער אפענער שויבנטיר, דערזען די פיקעטס וואס לאזן נישט אריין קיין קונה, האט ער פון ביטול בלויז אויסגעשפיגן און איז קריק אריין אין דער סחורה און דער צאלבאנק. די אויגן האבן גענישטערט אין א צייטונג צי אין א ספר'ל און דער מוח האט גע'טענה'ט זיינס, מלחמה איז מלחמה. א שטיק נאכמיטאג איז דער באלייבטער וויטעק מיט די גרויע וואנסן ווי א פראגע-צייכן ארויס פון ראטהויז מיט זיין באראבאן. ער האט אוועקגעשטעלט די פויק אויף דר'ערד און גענומען פויקן וואס כח נאר. פון אלע זייטן האבן זיך גענומען שיטן פויערים. דער מארק ארום דעם ראטהויז איז שווארץ געווארן פון מענטשן. וויטעק האט באטראכט דעם עולם און מעשה קאמאנדיר אויסגערופן, מאכט א ווארע! דער עולם איז געווען זיכער אז דער פאן סטאראסטע גייט רעדן. אויף די ראטהויז טרעפלעך איז אויסגעוואקסן א פארשוין מיט א שיקלדיג אויג. איבערן פארשוין א פלאקאט. אויפן פלאקאט איז געווען אויסגעמאלט אן איבערגעוואקסענער איד אין טלית און תפילין, ווי ער שטייט איבער א טישל סחורה און האנדלט מיט פויערים. קומען אונטער פיקעטס, כאפן דעם איד פאר דער בארד, פאר די פאות, און שרייען צו די פויערים, סוואוי דא סוועגא! אַרום דעם פּאַרשױן האָבן זיך געקליבן פּיקעטס, האָבן זיך געקליבן פֿאַרדעכטיקע פּענימער. מען האָט געגלאָצט אױפֿן פּלאַקאַט, מע האָט געשטשירעט מיט די צײן, אַזױ דאַרף מען טאָן מיט אַלע ייִדן, די שװינדלער, װער דאַרף זײ דאָ? פֿאַר װאָס פֿאָרן זײ ניט קײן פּאַלעסטינע? דער פּאַרשוין מיטן שיקלדיקן אויג האָט גערופֿן מיט אַ פֿינגער ס'פּויערים-פֿאָלק, זיי זאָלן צוקומען נענטער. ער האָט זיך צורעדט. ברידער פּאָליאַקן, פּוילן איז גרויס, פּוילן איז רײַך. מעג אפילו זיין א נאס יאר, איז אויף אונזערע פעלדער שטענדיג א גערעטעניש, און דאס וואס ס'דארף הונגערט, וואס דער פויער האט אויף קיין זאלץ נישט, איז אונזער אייגענע שולד, קויפן ביים איד איז דאס זעלבע ווי שיקן די קאץ נאך דער פוטער, פרעגט זיך ברידער פאליאקן וואו קומט אהין אונזער פוטער, זאלט איר וויסן אז די אידן עסן זי אויף,

דער דערציילונג אין א שטעטל. א גאנצער חכם האט אן עלטערער פויער אויף א פריער ארויסגעשטעלט זיין געפלאכטענע בייטש, דערנאך האט ער זיך אליין ארויסגערוקט. א פויער דארף ערד, נישט קיין סטראגאן. גערעכט, אוודאי ערד. און מיט שנוראוואדלעס לאז דער שיקלדיגער בונטאווניק אליין האנדלען. בונטעוועט דעם עולם, אַזאַ פֿלאָקנשיסער, אַזאַ הילצערנער פּיסטאָלעט, געמאַכט פֿונעם יאַריד אַ צווינטער! וואָס האַרט עס אים, אַז מיר וועלן מוזן קריקפֿירן די וועגענער תּבֿואה, ס'אויבס, די גרינסן, און די אייער, און די עופֿות? כ'האָב גאָרנישט פֿאַרקויפֿט. איך אויך ניט. איך אויך נישט. איז וואס זאגט איר ברידער? האבן זיך פון אלע זייטן געהערט קולות. איך וועל נישט קריקפירן, איך אויך ניט. א גוטער פאליאק, האט דער פארשוין איבערגעשריען דעם עולם, וועט גיכער קריקפירן די תבואה אין דארף אריין, איידער זי פארקויפן א איד. דער פויער מיט דער געפלאכטענער בייטש האט זיך צעלאכט און גענומען נאכקרימען דעם פארשוין מיטן שיקלדיגן אויג. קויפט נישט ביי אידן! קויפט נישט! זענען אידן אזוי קלוג ווי מיר און קויפן ביי אונז נישט? ליגט דער יריד ווי א פגר און רירט זיך ניט פון ארט, און שולדיק ביסט דו, אגיטאטאר מיינער, דו און דיינע ארויסהעלפערס! אייך בונטאווניקעס דארף מען ארויסשטעלן פון שטאט, יא, אייך! האט דער פויער א ריס געטאן דעם פלאקאט וואס האט זיך געהויבן איבערן פארשוין און אים א שליידער געטאן אין דער לופט. די פיקעטס האבן זיך א ווארף געטאן, געוואלט אפראטעווען דעם פלאקאט. די פויערים האבן צעריסן דעם פלאקאט אויף שטיקלעך, געשליידערט די שטיקלעך ווי פילקעס. די שטאטישע פיקעטס האבן זיך צעשריען, פויערישע הינטנס! כאמעס! ס'איז געוואָרן אַ געשלעג. פּויערים האָבן געהויבן בייטשן, דרענגער, קלאָניצעס, געיאָגט די פּיקעטס, זיי געטריבן פֿון מאַרק. פֿון די וועגענער, פֿון די בריטשקעס האָבן זיך געטראָגן קולות, שלאָגט זיי, די הינטישע זין, שלאָגט זיי! פֿון טיר און טויער האָבן זיך גענומען שאַרן ייִדן. מען האָט געטראָגן אין מאַרק אַרײַן שטויסן פּויערישע רעק, פּויערישע שטיוול, פּויערישע היטלען. ווײַבער זײַנען באַפֿאַלן די קוישן עופֿות, די קוישן אייער. מען האָט געקוקט פֿערד אין די פּיסקעס, זיי אויסגעפּרובירט אין לויפֿן. צווישן די בלינדע בעטלער איז אויסגעוואַקסן דער לאַנגער בעריש מיט אַ קויש צינערנע הענער. בעריש האָט אַ נעם געטאָן אַ צינערנעם האָן אין מױל אַרײַן און זיך צעקרײט אָנגעזאָגט, אַז ס'איז יאַריד אין שטעטל. אױפֿן גזשיבאָװ. משה קלאַפֿטער, דער אײגנטימער פֿון דרײַ לאַסטװעגענער פֿון צען דראָזשקעס, האט פארנומען דעם גאנצן דריטן הויף ביי יאקאב'ן אויפן גזשיבאוו. די ערשטע צוויי הייף, טונקעלע, מיט געוועלבטע אריינגאנגען, האבן זיך געצויגן ווי טונעלן, א הויף אין א הויף, אז מען האט פארריסן דעם קאפ, פענסטער און באלקאנען וואס האבן זיך געהויבן ביז איבערן פערטן שטאק, די הייף האבן נישט גערוהט. מאנסבילן, יונג און אלט, האבן פארענדיגט די אויף שנעל אויפגעקלאפטע סוכות וואס זיינען געשטאנען אויף די באלקאנען אין די הייף. ס'איז געווען א געגיי, א געאייל, א געלויף, פון די אפענע פענסטער האט זיך געטראגן א זשומעריי, א גערעדעריי, א געקלאפעריי. די הייף זיינען פול געווען מיט יום טוב'דיגע ריחות וואס האבן פארכאפט דעם אטעם, גערייצט דעם אפעטיט.

דער דריטער הויף, וואס איז ענליכער געווען אויף א שטיק פערד-מארק ווי אויף א ווארשעווער הויף, האט קיין מגע ומשא נישט געהאט מיט די ערשטע צוויי הייף. די פערד, די הינט, די יונגען, דאס אלץ האט אפגעהאלטן די שכנים צו גיין אהין. איבער איין האלבן הויף האבן זיך געצויגן הילצערנע שאפעס וואו די וועגענער זיינען געשטאנען, איבערן צווייטן, געמויערטע פערדשטאלן, איבער די פערדשטאלן, א דירה פון צען צימערן וואו משה קלאפטער האט געוואוינט מיט זיינע קעסט קינדער, אזוי האט ער גערופן די יונגען וואס האבן געארבעט ביי אים. פון די פערדשטאלן פון די צוויי בערג מיסט וואס האבן זיך געפארעט אינעם שטייפן נאכמיטאג האט זיך געטראגן א שארפער גערוך, דערמאנט דעם גערוך פון געווייקטע לעדער, געווייקטן דאמב וואס האט אויסגעוועפט און פארשלונגען די ריחות פון די יום טוב'דיגע מאכלים. דעם גאנצן ערב יום טוב האט משה קלאפטער געמייסטרעוועט ארום דער סוכה. ס'איז אים געגאנגען אין לעבן אז זיין סוכה זאל זיין שענער פון די באלעבאטישע און חסידישע סוכות וואס אין די שכנישע הייף. די פיר ווענט ארום דעם הילצערנעם דיל האבן זיך געהאלטן אויף קייטלען. די מזרח-וואנט האט ער באהאנגען מיטן ווייב'ס טערקישן שאלטוך. אויף די איבעריגע ווענט, לויוויטשער קילימס וואס מען דעקט מיט זיי צו צוגאווע פערד. אויפן געדעקטן טיש, זילבערנע לייכטערס, גאנשערס וויין, א געפלויכטן קאשיקל בראנפן. משה קלאפטער מיטן ווייב זיינען געזעסן אויבן אן. פון ביידע זייטן, די קינדער. נאך די קינדער, די יונגען, לויט דער עלטער. צוויי יונגען האָבן סערווירט. אַנדרע צוויי האָבן געהאַלטן אַן אויג, אַז קיין יאָלד פֿון די אַנדרע הייף זאָל אַהער נישט אַרײַנשמעקן. האָט זיך פֿאַר אַ יאָרן פֿאַרגנבֿעט אַ חסיד אַ צלאַפּ, געוואָלט זען, ווי דער באַלעבאָס, משה קלאַפֿטער, פּראַוועט טיש, האָט אים אַ יונג אַזאַ גלעט געטאָן איבער דער לעבער, אַז ער וועט שוין פֿאַרזאָגן אַ צענטן אַהער נישט אַרײַנצושמעקן.

די מייערן, געשניטן אין קיילעכדיקע פענעצלעך, געקאכט אין האניג, האבן געבלישטעט ווי דוקאטן. ער האט גרויס הנאה געהאט פון די מייערן, געגעסן מיט ביידע באקן, און אינמיטן עסן א זאג געטאן צו די יונגען, וואס טרינקט איר ניט, חברה? די יונגען אויפגעלייגטע האבן זיך א שאר געטאן מיט די רעכטע אקסלען. די העלדזער פון די גאנשערס האבן זיך אויסגעבויגן, אנגעפילט די גלעזער מיט א געבולבעריי. גראדול האט נאך דער ערשטער כוסה געלאזט פאלן א ווארט. אויפן מקום האט מען געשלאגן אידן. וואו? אויף אלטשטאט? און אין זאַקסישן גאָרטן אױך. אױפֿן גזשיבאָװ װעלן זײ נישט קומען, האָט משה קלאַפֿטער מיט די בלױזע צײן געקנאַקט די האַרטע קערן פֿון שאַפּטאַלן און איבער אַלעמענס קעפּ אַרױסגעשפּיגן די צעבראָכענע שאָלן דורך דער אָפֿענער טיר. אז אידן לאזן זיך שלאגן אויף אלט-שטאט, לאזן זיך שלאגן אין זאקסישן גארטן, האט שלמה ביקל לויזער געמאכט דעם פאסיק אויף א לעכל, וועלן זיי זיך אויפן גזשיבאוו אויך לאזן שלאגן? אפשר דו, ביקל, האט גראדול אים א שאר געטאן מיט די פינף פינגער פון דער גאמבע ביז צום שטערן. נישט איך. נישט שימעלע גראדול. און די שלעגער זענען גאר קיין שלעגער נישט, די סטודענטן מיט די זשילעט מעסערלעך אויף די שטעקנס, אזא איינעם איז גענוג א גלעט צו טון איבער דער לעבער איז ער פארטיג איז ער אויס קאפעלוש מאכער. דער וויין האט לויזער געמאכט די שרייפלעך און די יונגען האבן זיך צערעדט, און ווי זיי האבן זיך צערעדט האט זיך אויף א פריער צעבילט איין הונט דערנאך א צווייטער. ס'קומט עמיצער? ווער קומט? האט משה קלאפטער אויפגעהויבן דעם קאפ צו די יונגען און בשעת מעשה א רוק געטאן פון זיך דעם לאנגן טיש זאל לייכטער זיין אפירצוגיין. א יונג איז ארויס פון דער סוכה, נאך אים א צווייטער. באלד זענען זיי צוריקגעקומען מיט א האלבן מנין איבערגעשראקענע שכנים. משה קלאפטער האט אראפגעווארפן פון זיך דעם ריפסענעם שלאף-ראק און איז אנטקעגנגעגאנגען די שכנים, וואס? מען שלאגט אויפן גזשיבאוו? מען באווארפט די סוכות מיט שטיינער, מען צינדט אונטער דעם סכך, א לופט זיי אין די אויגן, א בראנד זיי אין די געדערים, קומט חברה, האט משה קלאפטער ארויפגעכאפט אויף זיך א לעדערנע קורטקע. וועסט נישט גיין? האט ס'ווייב זיך אים א שטעל געטאן אין וועג אריין. מאכסט שוין שטיק, מלכה'לע? האט קלאפטער אוועקגעשארט ס'ווייב, נעם די קינדער און גיי ארויף אין שטוב אריין. ס'איז געווען שטיל אויפן הויף. קלאַפטער מיט די יונגען האָבן זיך אַ ווײַל געפּאָרעט אינעם פערדשטאַל. דערנאָך זײַנען זיי אַרויס צו צוויי, צו דרײַ, זיך געלאָזט מיטן הויף אין גאַס אַרײַן. ס'איז געווען שטיל און פֿינצטער אויפן גזשיבאָוו. פֿון הייף האָבן זיך געטראָגן פֿאַרשטיקטע קולות. ס'איז געווען שווער עפּעס אויפֿצוכאַפּן. מיט אַ מאָל האָט זיך אַרײַנגעשניטן אַ געשריי, ייִדן! מען שלאָגט! אַ צעשלאָגענער איד האָט זיך געטראָגן פֿון איין טראָטואַר אויפֿן אַנדערן, נאָכן צעשלאָגענעם איד, אַ צווייטער, נאָכן צווייטן, אַ דריטער. וואָס לויפֿט איר? לויפֿט נישט, אידן, אַז מע יאָגט זיך נאָך אונדז! א מאן צוואַנציק מיט אויפגעהויבענע שטעקנס אין די הענט האבן זיך געטראגן איבערן גזשיבאוו, זיך געיאגט נאך די אידן, געהאקט בשעת מעשה שויבן און נישט באמערקט משה קלאפטערן מיט א חברה. משה קלאפטער אויף א פריער, נאך אים ביקל און גראדול, ווי צעשפרייטע פליגל האבן זיך אריינגעשניטן צווישן די שלעגערס, מעסער קלינגלעך האבן געבליצט, דא און דארט א לאנגער צעצויגענער קוויטש אלא באגא! דא און דארט א פאל מיט דער נאז אויפן אספאלט, אויף די שטיינער. דאס אלץ האט זיך אפגעשפילט אזוי שנעל און מיט אזא אימפעט, אז מען האט בלויז געזען ווי די גוים לויפן און די אידן יאגן. און געיאגט האט שוין נישט קלאפטער מיט זיינע יונגען, נאר סתם אידן. אידן מיט לאנגע קאפאטעס האבן געריסן פרענטעס, שטאבעס, זענען ארויס פון די הייף מיט שטיינער, מיט ציגל, געווען בייז אויף די אידן וואס האבן אויסבאהאלטן גוי'אישע שלעגערס. גזשיבוב, פון דער גמינע ביז גראניטשנע, איז נישט געווען דורכצוגיין, קעפ אויף קעפ. אלע האבן גערעדט, אלע האבן גע'טענה'ט. צוריקשלאגן! דאס איז דער איינציגער וועג! צוריקשלאגן! קיווקע גנב. נאכן לוסטגארטן וואס איז אמאל געשטאנען א צערקווע און היינט איז פון דער צערקווע געבליבן בלויז דער ציגלנער פונדאמענט, דארט צווישן שטיינער און ווילדע געוויקסן איז געלעגן קיווקע גנב, לעבן אים א רעקל. אויפן רעקל א בלוי טוכן היטל מיט א לעדערנעם דאשיק. קיווקע האט זיך געווארעמט, ס'העמד ארום האלז איז ביי אים געווען צעקנעפלט, ער האט הנאה געהאט וואס די סעפטעמבער זון בריט נישט מער, וואס ארום אים איז אזא בלויע רחבות, און אין דער רחבות וואו עס טראגן זיך אלול פעדים הערט זיך ס'געקלימפער פון טרוקענע בלעטער, הערט זיך א ווייט געגודער פון ווילדע גענז.

ער האט גרויס חשק געהאט זיך צו לאזן מיט די בערגלעך בלעטער אוועקצופאטשן פונעם שטעטל. און קיווקע האט דא קיינעם נישט געהאט, כאטש ער איז געווען א געבירטיגער א מלאווער. פאר אט די אכט יאר וואס קיווקע איז נישט געווען אינעם שטעטל האט זיך אלץ געענדערט, און צום ערגערן. אז די וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן איז קיווקע געזעסן אין אדעס פאר אויפהאקן א קאסע. און אז מען האט אים באפרייט איז שוין געווען נאך די מלחמה, ס'איז געווען רעוואלוציע. פיר יאר האט ער זיך געשלעפט פון אדעס קיין מלאווע. ס'האט אים געצויגן אהיים וואו ער האט געהאפט צו טרעפן די אלטע מאמע, געהאפט צו טרעפן מארילען, ס'גאלדענע הענטל וואס איז מיט אים געפארן אויף יארמערק. די אלטע מאמע איז געשטארבן אין דער מלחמה, און מאַרילע, װאָס איז אים געװען געטרײַער װי אַ לײַבלעך װײַב, איז װי אין װאַסער אַרײַן. דערצו אַזאַ דלות! פֿריִער, בײַם רוס, האָט די שטאָט געלעבט פֿון דער גרענעץ. מע האָט געמוליכט פֿון פּרײַסן זײַדנס, ציגאַרן, בלאָזן אָקעװיט, זײגערלעך. מען האָט געשװאַרצט קײן דײַטשלאַנד, פֿערד, פּאַרשױנען, װאַגאָנען מעל. ביים פאלאק האט אלס אויסגעווירטשאפט, אויס מוליכן, אויס שווארצן, אויס גרעניץ, דרייען זיך ארום א שטאט מיט מתים. קיווקע וואלט באלד צומארגנס אנטלאפן פון מלאווע, האט ער אבער געוואלט שטעלן דער מוטער א מצבה, געוואלט בלייבן דא איבער די ימים נוראים. פֿון לוסטגאָרטן האָבן זיך געטראָגן קולות, פֿאַרשטיקטע קולות, װי מע װאָלט עמעצן געשלאָגן. דאָס האָט אָנגעהאַלטן בלױז אַ װײַל און ס'איז צוריק שטיל געװאָרן. באַלד האָט זיך דערהערט דאָס בילן פֿון אַ הונט, אַ בײז בילן. נאָכן בילן, װידער קולות. קיווקע האָט זיך אַ האַסטיקן זעץ אויפֿגעטאָן. די בלויקייט האָט בײַ אים צוגענומען די ראיה. ער האָט זיך געריבן די אויגן און זיך אײַנגעהערט. ס'געניטע אויער האָט אויפֿגעכאַפּט שטיקלעך געוויין. ס'האַרץ האָט אים געזאָגט, אַז מען שלאָגט עימיצן, מען שלאָגט אַ ייִד. ער האָט אַרויפֿגעוואָרפֿן אויף זיך ס'רעקל, ס'היטל, און זיך אַ לאָז געטאָן מיט די בערג בלעטער, וואָס זײַנען געלעגן צווישן די קאַשטאַנביימער. מיטן לויפן איז אין אים געוואקסן אן אימפעט. אט איז ער שוין אין לוסט-גארטן, ער קען דא יעדן בוים, יעדע אלעע, יעדעס וועגל און אונטערוועגל. דא האט מען זיין פאטער אלי' ווילנער דער'הרג'עט. פויערים מיט דרענגער מיט שטעקנס האבן זיך געיאגט נאך אים. זיך געיאגט פון אלטן פערד-מארק. אים אריינגעטריבן צווישן די קארטשעס ווי מ'טרייבט אריין א וואלף און מיט די דרענגער מיט די שטעקנס אים אַװעקגעלײגט. דעם פֿאָטערס קולות, באַנומענע קולות, שטײען נאָך איצט בײַ אים אין די אױערן. װען איז דאָס געװען? מיט אַ קנאַפּ פֿערטל יאָרהונדערט צוריק. קיװקע איז נאָך געװען אַ קינד, קײן זיבן יאָר נישט אַלט געװען. פאר דער צייט האט ער שוין נישט איינמאל פארזוכט דעם טעם פון שטעקנס פון דרענגער, א מארק פויערים יאגן זיך נאך דיר, כאפט א גנב! כאפט א גנב! און די ערד שפאלט זיך נישט אונטער דיר, ווענט צערוקן זיך נישט, און ס'נעמט רעגענען מיט שטעקנס, מיט דרענגער. אויף א זייטיק וועגל איבער א באנק איז געשטאנען אן איבערגעשראקענער איד. אַ רױטער הונט, גרױס װי אַ קאַלב, האָט זיך צוגעזעצט אױף די הינטערשטע פֿיס, און מיט די פֿאָדערשטע איז ער געװען גרײט זיך אַ װאָרף צו טאָן אױפֿן איד. אָן אַ זײַט איז געשטאַנען אַ געװיקסיקער פּאָלאַק מיט געלאָקטע װאָנסן װי פֿײַקעס. ער האָט גרױס נחת געהאַט, װאָס דער כּלבֿ זײַנער איז גרײט צו דורסן אַ איד. א ווארט צי א וואונק און דער הונט וועט אומווארפן דעם איד, וועט צורייסן אים די קאפאטע, וועט אים אויסרייסן די בארד. ס'האט נישט געהאלפן וואס דער איד האט זיך געבעטן ביים גוי ער זאל צונעמען דעם הונט. און אז דער הונט האט אפגעדעקט די שארפע שפיציגע ציין און זיך צעבילט ווי א מלחמה רוף, האט דער איד זיך צעשריגן מיט באנומענע קולות. פאר קיווקען איז דאס נישט געווען סתם קיין איד, דאס האט ער מיטאמאל דערהערט דעם אייגענעם פאטער שרייען, ער איז אנגעלאפן אויפן פאלאק מיט אזא רציחה אז דער גוי האט זיך גענומען רוקן אויף קריק. קיווקע האט געגוואלדעוועט, דו הינטישער זון, א ווינד דיר אין די חזר'שע אויגן, וואס ווילסטו פון דעם מענטש, א שטילן מענטש וואס דו רייצט אויף אים אן דיין הונט?

אין דעם באַלעבאָס בייזערן זיך האָט דער הונט זיך אָנגעשטויסן, אַז מען דאַרף זיך וואַרפֿן אויף דעם נײַעם פּאַרשוין. און איידער דער הונט איז פֿאַרטיק געוואָרן מיט זיך, האָט דער גוי געוויזן אויף קיווקען און שטיל דורך די ציין אַ צישע געטאָן, נעם אים, צעזער! נעם אים! קיװקע האָט װױל־יונגעריש אַ צי געטאָן איבערן קאָפּ דאָס טוכענע היטל, פֿאַרשפּיליעט ס'געפּאַסטע רעקל אױף אַלע קנעפּלעך, װי דאָס װאָלט אים צוגעגעבן גבֿורה, און איז געװען גרײט זיך צו פֿאַרמעסטן מיטן הונט, װאָס האָט שױן געהאַט אָפּגעלאָזט דעם איד און זיך געקליבן אַ שפּרינג טאָן אױף קיװקען. פֿון די צעװאָרפֿענע אַלעעס האָבן זיך גענומען טראָגן אַ נײַגעריקער עולם, זיך איבערגעװאָרפֿן לױפֿנדיק, מע שלאָגט! וועמען שלאגט מען? דאס אלץ האט בלויז געדויערט א רגע. אין דער רגע האט קיווקע אפגעמאכט ביי זיך אז ער טאר זיך נישט א ריר טאן פון ארט. טוט ער זיך א ריר איז דער הונט אויף אים. ער האט געקוקט אויפן הונט'ס גרויסן בויך און ס'איז אים אויך איינגעפאלן אז ס'איז נישט קיין יונגע סוקע. און ווי דער הונט האט אויפגעכאפט די טריט פונעם עולם און האט א דריי געטאן מיטן קאפ, איז קיווקע מיטן גאנצן כח און אימפעט פארפארן מיטן נייעם שוך דער סוקע אין בויך אריין. פונעם קלאפ האט זיך ביים הונט אין בויך ווי עפעס אפגעריסן, דער הונט איז א פאל געטאן מיט פארווארפענע לאפעס. דער פּאָלאַק איז אַ וויילע געבליבן שטיין אַ געפּלעפֿטער, ווי נישט דער פֿרעמדער וואָלט דערהרגעט דעם הונט, נאָר אַ דונער וואָלט אים געטראָפֿן. באַלד האָט זיך אַרויסגערוקט אַ פּאַרשוין. איך וואָלט דעם איד נישט געשוויגן. ס'איז דען אַ איד? ס'איז דאָך קיווקע גנבֿ! ערשט איצט האָט דער פּאָלאַק זיך געװאָרפֿן אױף קיװקען, װאָס האָט פֿאַר דער צײַט אָפּגעבראָכן אַ צװײַגל פֿון אַ בױם און מיט אַ דין, לאַנג מעסערל עס געשניצט. קיװקע מיט די אײַנגעפֿאַלענע באַקן, מיטן פּאַרמעט פּנים, איז געװען אַזױ רויִק, װי נישט צוליב אים האָט זיך דער עולם געבונטעװעט. און אז דער באלעבאס פונעם הונט האט זיך געווארפן אויף אים, איז ער אלץ געבליבן מיט די פלייצעס אנגעשפארט אן בוים זיך קיין ריר נישט געטאן, בלויז ס'קלינגל האט זיך געשניטן אין פייכטן האלץ אריין ווי אין ווייסן קעז. ער האט רואיג א זאג געטאן צום פאליאק. דעם הונט האב איך אפגעשלאגן די געדערים, און דיר וועל איך זיי ארויסלאזן אט מיט דעם מעסערל. נו, וואס ווארפסטו זיך נישט אויף מיר? מען וועט זיך ווארפן, מען וועט זיך, האבן זיך פון אלע זייטן געהערט קולות. וועסט האבן אן ערגערן סוף ווי דער הונט, ביסט געזעסן איבערן בלעכענען עמער און וועסט ווייטער זיצן. אזא גנב! אזא איד! ער האט דער'הרג'עט סטאשעווסקי'ס הונט! דער רואיגער קיווקע איז מיטאמאל אומרואיג געווארן. ער האט פונדערווייטנס דערזען ווי מען ברענגט א פאליציאנט. ער האט זיך א שאר געטאן פון בוים און איז אריין אין די קארטשעס געוואלט אפציען. פון דער זייט איז מען אים פארלאפן דעם וועג, מען האט אים אפגעמאסטן מיט א שטעקן איבערן קאפ. ער האט זיך אפגעשאקלט ווי פון א ברי און זיך געווארפן אויפן שייגעץ. ביידע זיינען א פאל געטאן אויף דער ערד, ס'האט גענומען רעגענען מיט שטעקנס מיט שטיינער אין די אויערן, באנומענע קולות, דעם פאטער'ס קולות וואס איז אומגעקומען דא אין לוסטגארטן. די בלויע רחבות האט גענומען איינלויפן, מיטגעבראכט די אלטע מאמע, מיטגעבראכט מארילען'ס גאלדענע הענטל, זיך אראפגעלאזט אלץ נידעריגער און נידעריגער, אים איינגעדעקט. דער דייטש קומט אן. ס'איז געווען די נאכט אויף דאנערשטיג, דער ערשטער טאג ראש השנה, ווען ס'פוילישע מיליטער האט גענומען אפטרעטן פון מאקאווע. די נאכט, א פינסטערע, אן שטערן, אן לבנה. די לופט, פייכט, בייסיג, ווי פאר א הארבסט-רעגן. איז פול געווען מיט געקלאפער מיט פארשטיקטע קולות, דאס האבן רייטער, פיעכאטע, ארטילעריע זיך געטראגן איבערן לאמזשער שאסיי איבער די לאנקעס און פעלדער וואס ארום דעם שאסיי. ס'איז נאך געווען גוט פינסטער ווען א זעלנער האט אינמיטן מארשירן זיך ארויסגעשארט פון זיין ראטע און זיך געלאזט מיט די פיאסקעס וואו די מאקאווער שלאכטהייזער האבן זיך ניט ארויסגעזען פון חושך. אנטקעגן די שלאכטהייזער האט געוואוינט שמואל דוד שוחט. דער זעלנער האט פריער אנגעקלאפט אין א האלב פארמאכטן לאדן, וואו די שויבן פון די פענסטער זענען געווען אויסגעהאקט, און אז מען האט אים ניט געענטפערט, האט ער אנגעקלאפט אין דער טיר. ס'האט זיך געהערט א יונג מיידל'ס קול. ווער איז? ווער קלאפט? איך, יאסל. ווער? יאסל שינדער. ס'איז קריק שטיל געווארן. באלד האט זיך דערהערט דעם שוחט'ס קול. דו ביסט עס? יאסל? יא, איך. פריער האט א קלימפער געטאן א קעטל. דערנאך האט זיך געעפנט א טיר. דער זעלנער איז אריין אין קיך און האט גענומען זוכן אין דער פינסטער דעם שוחט. ס'האט זיך געהערט פון א צווייטן חדר, ווארט צו א רגע, יאסל, כ'וועל נאר ארויפכאפן אויף זיך די הויזן. דער זעלנער האט אראפגענומען פון זיך די ביקס, דעם ראניעץ, ס'היטל. ער האָט געװישט מיט די הענט דעם שװײס פֿון שטערן פֿון פּנים. פֿון דער פֿינצטער האָט אױף אים אַ שלאָג געטאָן מיט װאַרעם געלעגער, מיט שלאָף, װאָס איז געלעגן אין יעדן גליד זײַנעם, מיט די קינדער-יאָרן, װוּ יאָסל האָט געגעסן שבתים. און פֿון דער װאַרעמקײט האָט אַרױסגעלױכטן מרימל, װאָס האָט נאָר-װאָס גערעדט מיט אים. אױף אַזאַ גליק האָט זיך יאָסל גאָרניט געריכט. אלע האבן געטענה'ט אז יאסל'ס פאלק וועט זיין צווישן די וואס וועלן דארפן אפהאלטן דעם שונא, און מיטאמאל א קאמאנדע, מארש! און אז ער האט זיך דערנענטערט צו די שלאכטהייזער האט ער פון פרייד אזש פארמאכט די אויגן. אויס זעלנער! אויס מלחמה! דאס געקלאפער טראגט זיך גאר פון דער קוזשנע וואו מאטל שמיד מיט די בנים האמערן צעגליטע שטאבעס, דאס גערויש פון דער מיל וואו ס'וואסער פאלט טאג און נאכט אויפן ראד. יאסל איז געווען א יתום. ער האט ניט געקענט זיין טאטע מאמע. יאסל איז געוואקסן ארום די שטאטישע יאטקעס, געוואקסן ווי די היימלאזע הינט וואס כאפן דא א ביין דארט א ביין. ביי דעם קצב האט יאסל געגעסן א טאג, ביי יענעם א טאג. שבתים האט ער געגעסן ביי שמואל דוד שוחט. ער איז דאַמאָלט אַלט געווען אַ יאָר צוועלף, מרימל אַ יאָר זעקס. צו דרייצן יאָר האָט ער שוין געדרייט אַ קעלבל פאַרן עק, עס געפירט פון דאָרף אין שטאָט אַריין. יאָסל, וואָס האָט אינגלווייז זעלטן געגעסן צו דער זאַט, דער יאָסל איז צו אַכצן יאָר געווען אַזוי שטאַרק, אַז ער האָט איינער אַליין אַוועקגעלייגט אין שלאַכטהויז אַ ביק. ער איז געזעסן אויפן ביק און געהאלטן פאר די הערנער און שמואל דוד האט געשחטן דערנאך א זעלנער. ווען די מלחמה האט אויסגעבראכן האט יאסל געדארפט אהיים קומען פון מיליטער ער האט זיך געשלאגן מיטן דייטש הינטער מלאווע הינטער כארזשעל הינטער מאקאווע אז זיי האבן צוריק אפגענומען פון דייטש קוצבארג זענען די מאַנסבילן פֿון די צען ייִדישע משפּחות שױן געלעגן אין מיטן מאַרק דערשאָסענע, צװישן די דערהרגעטע, דער רבֿ און אַ צװעלף-יאָריק ייִנגל. יענעם טאָג האָט יאָסל גענומען פֿון דעם דײַטש נקמה. און איצט, בײַם אָפּטרעטן פֿון שטאָט, האָט יאָסל אַ טראַכט געטאָן, אַז דער דײַטש קען אָפּטאָן מיט די מאַקאָװער ייִדן, װאָס ער האָט אָפּגעטאָן מיט די קוצבאַרקער.

אלע דריי זענען געשטאנען איבער יאסל'ען ווי איבער א געווינס וואס קאן אויפריכטן. די שוחט'קע האט ניט אויפגעהערט איבערצו'חזר'ן, א גאסט! א גאסט! פון געוואוינהייט האט יאסל זיך אויסגעגלייכט, אפגעצויגן ס'רעקל, ווי ער וואלט געשטאנען פאר נאטשאלסטווא. ער האט אפגעהוסט און זיך צערעדט. אונזער מיליטער טרעט אפ. אין א שעה ארום וועלן שוין מן הסתם דא זיין דייטשן, און אז די דייטשן די היצלעס קומען אין א שטאט אריין ווערט ס'ערשטע א געיעג אויף אידן. פאר א בילע וואס שיסן זיי. איז מיין עצה ר' שמואל דוד איר זאלט מיטגיין מיט מיר. וואס? אום יום טוב? האט דער שוחט דערפילט ווי ס'בלוט רינט אים אפ פון פנים, רייסט מיט ס'לשון וואס איז געשטאנען אים אין האלז. און מיר? האט די שוחט'קע געוויזן אויף זיך און אויף דער טאכטער, מיר זאלן בלייבן דא? פרויען הרג'נען זיי ניט, האָט יאָסל מיט אײן האַנט אַנעמגעטאָן די ביקס, װי ער װאָלט מער קײן צײַט ניט געהאַט, און מיט דער צװײטער האָט ער פֿאַרזיכערט די שוחטקע, אײַער שמואל-דוד װעט גײן מיט מיר. כ'װעל זאָגן, ס'איז מײַן פֿאָטער. און כ'פֿאַרזיכער אײַך, אסתּר, אַז כ'װעל זיך מיט אים טײלן מיטן ביסן. ס'איז געװאָרן אַ װײַל שטיל. דאס אפגענומענע לשון איז דערווייל קריק געקומען צום שוחט. ער האט א שאר געטאן דעם קאפל צום שטערן, דערנאך צום קארק. געהייסן האט עס. שמואל דוד, וואס ביסט צוואנציג יאר מאקאווער שוחט, ביסט שליח ציבור און בעל תוקע אין גערער שטיבל, דארפסט איבערלאזן ווייב און טאכטער און ווערן נע ונד. און טאקע שוין אין יום טוב אין ראש השנה ער האט זיך א נעם געטאן פאר דער שפארער בארד און שוין ניט געפרעגט ביי יאסל זעלנער נאר ביים ווייב, ווען ס'וואלט כאטש ניט געווען ראש השנה, וואס זאגסטו אסתר, וואס שווייגסטו? אסתר האט זיך געווישט די אויגן. וואס זאל איך זאגן, אז עס האט זיך אויסגעגאסן אויף אונז אידן א גזר, אזא פינסטערע גזר, ס'איז ווידער שטיל געווארן, אומהיימליך שטיל. ביים פענסטער, וואו א האלבער לאדן איז געווען אפן, האבן געציטערט פאסקעלעך ליכט. יאסל האט זיך געכאפט אז ס'ווערט שפעט. ער האט אריבערגעווארפן איבערן אקסל דעם ראניעץ און א מאך געטאן מיט די הענט, ווי ער וואלט געזאגט, אויף וואס ווארטן מיר? יאָסל האָט זיך אַ רוק געטאָן צום פֿענצטער. די ביקס, דער ראַניעץ, דער זעלנער, די שרעק, אַז מע קען באַלד אָנווערן דעם לעצטן אָנשפּאַר, האָט זיך געלייגט אויפֿן שוחט, אויף דער שוחטקע, אויף זייער טאָכטער. מרימל האָט זיך אָפּגערופֿן, לאָז דער טאַטעשי גיין מיט יאָסלען. און טאַקע גלײַך האָט יאָסל זיך אָנגעטאָן ס'היטל. ערשט איצט האט די שוחט'קע זיך א כאפ געטאן אז זי שטייט מיט פארלייגטע הענט ווען ס'הענגט איבער איר אן עול, א בארג. דער שוחט, ס'ווייב, די טאכטער, אלע האבן זיך געדרייט אין דער פינסטער. מען האט געשלעפט א זאק, דעם שוחט'ס איינגעפעקלט פוטער. ס'גייט נישט צו זומער, ס'גייט צו ווינטער. נישט קיין פוטער! נישט קיין פוטער! האט יאסל צענומען די הענט, ווי ער וואלט אוועקגעשארט ס'פוטער מיט די אונטערוועש. נעמט מיט ס'האלבע פעלצל, דאס שעפסענע, וואס איר פלעגט טראגן ווינטער אין שלאכט-הויז. און אז דער שוחט איז שוין געשטאנען אן אנגעטוענער, גרייט אוועקצוגיין מיט'ן זעלנער, האט ער מיט אימפעט ארויפגעלייגט אויף יאסל'ן די הענט, זיך געבעטן ביי אים, ניט ווי א טאטע, נאר ווי א זיידע. יאסל, נאך עטליכע מינוט און כ'גיי מיט דיר. ס'איז מלחמה אויף דער וועלט, ס'איז אבער אויך ראש השנה אויף דער וועלט, א איד איז מחויב צו הערן שופר בלאזן אין ראש השנה. דער שוחט האט ארויסגענומען פון ספרים שאנק א שופר, ער האט זיך א שטעל געטאן אין פענסטער אריין וואו ס'האט שוין געשפראצט אויף טאג, שמואל דוד האט זיך צעוויגט, דערנאך האט ער מיט אן אנגעשפאלטן קול פארענדיגט די ברכה מיט א ניגון. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. און ווי שמואל דוד איז פארטיג געווארן מיט דער שהחיינו, האט ער א נעם געטאן דעם שופר צווישן די ליפן, א תקיעה האט אויפגעריסן דעם פינסטערן טאג, דערנאך א שברים. דערנאָך אַ תּרועה, װי אַ װײַטער דונער, װי אַ מלחמה-רוף, יום תּרועה יהי' לכם! און אַז ס'איז געקומען צו דער תּקיעה-גדולה, װאָס האָט זיך געצױגן אָן אַ סוף, האָבן די װײַבער געװײנט אױפֿן קול און יאָסל האָט זיך אײַנגעביסן מיט די צײן אין דער אונטערשטער ליפּ ביז צום בלוט, געקװעטשט די ביקס מיט בײדע הענט, געװאָלט נקמה נעמען פֿאַר די קוצבערקער ייִדן, װאָס האָבן זיך געװאַלגערט דערשאָסענע אױפֿן מאַרק. ווען דער שונא הולעט. די זעכצן יאריגע מרים איז שוין געשלאפן ווען איר מוטער אסתר האט זיך נאך אלץ געפארעט אין קיך ביי א קליין נאכט לעמפל. דאס איז געווען א טאג נאך ראש השנה, מוצאי שבת. דער היי-יאריקער ראש השנה איז פאר אסתר'ן געווען א ביטערער, א צו לאנגער. דאנערשטיק, פרייטיק, דערנאך שבת.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי, אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיקע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט יידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט יידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.